בעז ה השם יתברך, מסכת שקלים דף י"א, מ'הייבט אן דף י"א עמוד א', אויבן, אמר ר' חנינא, איז אזוי, אונז האבן געזען אין די משנה, אבא שאול אומר, כבש, פרה, כהנים גדולים עושים משל עצמן, אז דער כבש פונעם פרה אדומה, וואס אויף דעם האט מען געטראגן די פרה אדומה, כדי אז דער מענטש וואס טראגט עס זאל נישט טמא ווערן, וואס איז געווען א ספעציעלע סארט כבש, א בריק, כיפין על גבי כיפין, זאגט אבא שאול דער כהן גדול אליין האט עס אויסגעצאלט פון טאש. זאגט אונזער גמרא, אמר רבי חנינא, שחצית גדולה היתה בבני כהנים גדולים, ס'איז געווען א גרויסע גסות רוח צווישן די כהנים גדולים, שיותר משישים ככרי זהב היו מוציאין בה, זיי פלעגן אויסנוצן מער ווי זעכציק ככר גאלד צו בויען דער בריק, שהיה כבשה של פרה עומד ולא היה אחד מהן מוציא פרתו בכבשו של חברו, אלא סותרו ובונה משלו. ס'טייטש ס'איז געשטאנען א כבש פון איין כהן גדול, ס'איז געקומען א צווייטן כהן גדול, ס'איז אים נישט גענוג גוט געווען, יעדער כהן גדול האט זיך געדארפט מאכן א אייגענע כבש, פארוואס ס'איז געווען א כבוד פאר זיי, ס'איז געווען גרויסע גסי רוח, און פאר דעם טאקע האט זיך יעדער איינער געמאכט א אייגענע. זאגט די גמרא התיב רב עולא קומי רב מנא, האט רב עולא געפרעגט פון רב מנא, והא תני מ'האט דאך געלערנט אין א ברייתא אז שמעון הצדיק שתי פרות עשה, אז שמעון הצדיק האט געמאכט צוויי פרה אדומות, לא בכבש שהוציא זו הוציא זו, און פאר יעדע פרה אדומה האט ער געמאכט א כבש א בריק פאר זיך, איז אית לך למימר שמעון הצדיק שחץ הוה? וועסט זאגן אויף שמעון הצדיק אז ער איז געווען א בעל גאיה קען דאך נישט זיין, נאר וואס דען, אוואדי דאס אז יעדע כהן גדול האט געמאכט א בריק איז נישט אלס גאות, נאר מאי כדון וואס איז טאקע די טעם פארוואס האבן זיי געמאכט בריקן, און נאך דערצו מ'זעט שמעון הצדיק האט געמאכט פאר יעדע פרה אדומה א באזונדערע בריק, על שם מעלה היא בפרה סלסול היא בפרה, ס'איז א דרך כבוד וואס מ'מאכט ביי א פרה אדומה, און פאר דעם האט זיי יעדער כהן גדול געמאכט, זאגט די גמרא, תני, מ'האט געלערנט אין א ברייתא, זיזין וכתלים היו יוצאין מכאן ומכאן, ס'איז געווען לעבן די כבש פון ביידע זייטן געווען אזא וואנט, פארוואס כדי שלא יצא ויציצו הכהנים ויטמאו, פשטות מיינט עס אז די כהנים זאלן נישט ארויסשטעקן א האנט אדער אן אבר פון די זייטן פון די בריק, ווייל טאמער ס'איז דא דארט א מת באגראבן, זענען זיי מאהיל אויפן מת און זיי וועלן טמא ווערן אזוי איז די תקלין חדתין ברענגט דא נאך א פשט אז זאלן נישט אראפקוקן און זעהן עפעס א מראה און קריגן א הרהור און אזוי טמא ווערן פאר דעם איז געווען ווענט זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזעהן אין די משנה רבי עקיבא אומר אין משתכרין איז לאמיר איבערגיין נאכאמאל וואס מען האט געזעהן אין די משנה קודם האבן מיר געזעהן אין די משנה אז מותר שירי הלשכה מה היו עושין מהן וואס האט מען געטוהן מיט די איבעריגע געלט וואס איז געבליבן אין די לשכה נאך מען האט געענדיגט מתרים זיין איז דארט געבליבן געלט האט מען געזען א מחלוקת רבי ישמעאל רבי עקיבא, רבי ישמעאל האט געזאגט מען האט געמאכט ביזנעס מיט דעם, מען האט געקויפט אסאך סחורה, מען האט פארקויפט און די ריווח, די ריווח קען מען שוין זען וואס איז געשען מיט די ריווח, און רבי עקיבא זאגט ניין, מען מאכט נישט קיין ביזנעס מיט הקדש געלט, שפעטער האט מען געזען אז די משנה האט געזאגט אז רבי ישמעאל אומר מותר הפירות קיץ המזבח מותר תרומה לכלי שרת, אז די מותר הפירות וואס האט מען געטון מיט די איבעריגע געלט פון די פירות איז געגאנגען אויף קיץ המזבח פאר קרבנות פאר די מזבח מותר תרומה איז טייטש די געלט איז איבערגעבליבן פון די תרומת הלשכה געגאנגען פאר כלי שרת האט ר' עקיבא געזאגט מותר תרומה קיץ מזבח מותר נסכים לכלי שרת ער דערמאנט דא די ערשטע מאל די מותר נסכים וואס מען וועט אויך היינט זען וואס איז דאס די מותר נסכים ר' חנניה סגן הכהנים האט געזאגט פארקערט פון ר' עקיבא

איז געגאנגען קיץ המזבח און רבי עקיבא און רבי חנניה סגן הכהנים זענען נישט מודה צו די גאנצע געשעפט וואס מ'האט געמאכט און ממילא לויט זיי איז טאקע נישט דא אזא זאך וואס הייסט מותר הפירות זאגט יעצט די גמרא אויף דעם וואס מ'האט געזען אין די משנה אז רבי עקיבא האט נישט געלאזט מאכן די געשעפטלעך די ביזנעס זאגט די גמרא אלא אם רצה יהא ההפסד שלו והשכר להקדש מותר ס'טייטש יא דא א תנאי ס'דא אן אופן וואס מ'קען יא מאכן אזא געשעפטל טאמער די גזבר די מענטש וואס מאכט די געשעפטלעך מיט די געלט וואס בלייבט איבער נעמט זיך אונטער אז טאמער ס'זאל זיין א הפסד איז די הפסד נאר זיינס און טאמער ס'זאל זיין א שכר וועט די שכר זיין פון הקדש דעמאלטס לאזט מען אים דאס מאכן, פארוואס ווייל די טעם איז דאך אז מ'איז חושש אפשר ס'וועט ארויסקומען א הפסד, פאר דעם זאגט רבי עקיבא אז טאמער דער מענטש נעמט זיך אונטער אחריות אז די הפסד וועט זיין זיינס, מעג ער אוודאי מאכן ביזנעס געשעפטן מיט די געלט און טאקע די ריווח וועט זיין פאר הקדש, זאגט די גמרא, כהדא בר זימנא איתפקיד גביה מדל דיתמין, ס'איז געווען טאקע א מעשה בר זימנא געווען א מענטש וואס איז געלעגן ביי אים געלט א אוצר פון יתומים, אתא ושאל לרבי מנא, איז ער געגאנגען פרעגן פון ר' מנא צו ער מעג מאכן סחורה מיט די געלט, אמר ליה, האט ר' מנא געזאגט, אין בעית דהפסידא דידך ואגרא דתרוייכון שרי, טאמער ביסט גרייט זיך אונטערצונעמען, אז טאמער ס'זאל זיין א הפסד איז די הפסד כולו דיינס, נאר טאמער ס'זאל זיין א ריווח דעמאלסט עסט דיך צעטיילן מיט די יתומים, וואס דאס איז בעצם א זאך וואס נארמאל טאר מען דאס נישט טון, א מענטש טאר נישט נעמען יענעמס געלט און מאכן אזא תנאי אז הפסדים וועט זיין מיינס ריווח וועט זיין ביידע אונזערע ווייל דאס איז אבק ריבית, ביי יתומים האט מען דאס מתיר געווען, איז עכ"פ זעהט מען דא טאקע אז ביי די בר זימנא ביי די מענטש האט מען אים געלאזט מיט אזא סארט תנאי וואס דאס שטימט מיט ר' עקיבא וואס ר' עקיבא ביי אונזער משנה האט אויך געזאגט אז מען לאט נישט מאכן קיין ביזנעס נישט מיט קיין הקדש און אויך נישט מיט קיין געלט פון עניים מיט קיין צדקה געלט וואס דא זעהט מען דאך אויך אז טאמער מען מאכט א תנאי מיט צדקה געלט מעג מען יא איז אוודאי האלט ר' עקיבא אויך אזוי די זעלבע זאך ביי הקדש אז מיט אזא סארט תנאי אז די הפסד העט זיין מיינס און די רווח העט זיין פאר הקדש לאזט מען אוודאי יא מאכן די געשעפטלעך מיט די געלט, זאגט די גמרא, רב חייא בר אדא איתפקד גביה מדל דיתמין, ס'איז טאקע געווען ביי רב חייא בר אדא מ'האט אים אריינגעלייגט געלט פון יתומים, ועביד כן ער האט זיך טאקע אזוי געפירט, ער האט געמאכט געשעפטלעך מיט די געלט, ער האט זיך אונטערגענומען אז די הפסדות העט זיין נאר זיינס, און די רווחים וועט ער זיך צוטיילן. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען די משנה מותר פירות, זאגט יעצט טאקע די גמרא, מתניתא דרבי ישמעאל היא, וואס טייטש מותר הפירות וואס רבי ישמעאל זאגט דא גייט דא כשיטתו, אז רבי ישמעאל האלט מען מעג מאכן ביזנעס, און ממילא אויף די מותר הפירות רעדט רבי ישמעאל, אז רבי ישמעאל זאגט אז דאס גייט לקיץ המזבח, און די גמרא איז מבאר, רב חייא בר יוסף פתר מתניתא, האט טאקע איינגעזעצט אין די משנה מותר פירות איז שכר להקדש וואס טייטש דאס איז די שכר וואס קומט אריין פון די מכירות וואס מען האט געמאכט פון די ביזנעס מען האט געמאכט האלט ר' ישמעאל אז די געלט גייט טאקע צו קיץ המזבח שפעטער לגבי דאס מען האט געזען די משנה מותר נסכים וואס איז דאס די מותר נסכים וואס רבי עקיבא און רבי חנני' סגן הכהנים רעדן פון זו סאה רביעית דאס איז א סאה רביעית וואס אזוי ווי מען וועט זען אין די המשך אין דף י"ג אז ווען די בית מקדש האט געקויפט כל מיני סחורה דארט פארן בית מקדש האט בית מקדש קיינמאל נישט מפסיד געווען במילא לאמיר זאגן מען האט געקויפט מעהל, מען האט געצאלט דארט פאר עפעס א סוחר פאר מעהל, און שפעטער איז די מעהל טייערער געווארן, איז די הקדש האט נישט מפסיד געווען, דער מוכר האט געדארפט געבן די מעהל אויפן ביליגער פרייז, טאמער ס'איז ביליגער געווארן, איז ווייטער הקדש האט נישט מפסיד געווען, נאר דער מוכר האט געדארפט געבן ווייטער אויפן ביליגערע פרייז, און במילא, ביי אן אופן לאמיר זאגן אז אז מען האט געקויפט, הקדש האט געקויפט, פיר סאה מעל פאר א סלע און שפעטער איז עס טייערער געווארן היינט קאסט עס דריי סאה מעל א סלע איז הקדש דערלייגט נישט נאר די מוכר דארף געבן די גאנצע פיר סאה פאר הקדש יעצט הקדש פארקויפט עס אויפן נייעם פרייז אויפן טייערן פרייז הקדש מאכט דא געלט דער געלט די געלט וואס הקדש מאכט דא דאס ווערט גערופן מותר נסכים וואס אויף דעם טאקע מען געזען א מחלוקת אין די משנה צווישן רבי עקיבא און רבי חנניה סגן הכהנים וואס מען טוט מיט דעם אבער על כל פנים דאס זעהן מיר יא פון רבי חייא בר יוסף וואס רבי חייא בר יוסף איז מפרש אונזער משנה אזוי ווי מען האט פשטות געלערנט די משנה, אז דאס וואס רבי ישמעאל זאגט מותר פירות גייט טאקע כשיטתו אז מען מעג מאכן געשעפטלעך דארט מיט די געלט וואס בלייבט דארט איבער, און פון די געשעפטלעך די רווח וואס קומט אריין דאס מיינט מותר פירות, זאגט די גמרא אבער רבי יוחנן פתר מתניתא, רבי יוחנן האט מפרש געווען אונזער משנה אנדערש, ער האט געזאגט מותר פירות זו סאה רביעית, מותר פירות מיינט טאקע די סאה רביעית וואס מען האט יעצט געזאגט, מותר נסכים, לויט רבי יוחנן מיינט נישט מותר נסכים סאה רביעית, אזוי ווי מען האט פריער מפרש געווען, נאר מותר נסכים מיינט די בירוצין, בירוצין, דאס איז מען האט אנגעפילט כלים ווען מענטשן האבן פארקויפט פאר הקדש, מעהל צו וואס זאל נאר נישט זיין, איז ווען מען האט פארקויפט האט מען פארקויפט גדושין, וואס טייטש, אנגעהויפנט מער ווי וואס גייט אריין אין די כלי, און דאס ווערט גערופן די בירוצין, וואס שפעטער ווען מען האט מקריב געווען די מנחות צו די נסכים, דעמאלטס האט מען נישט מקריב געווען מיט די בירוצין מיט די גודש וואס מען האט געלייגט פון אויבן נאר דעמאלטס האט מען געמאכט פונקטליך מילא די אלע איבערגעבליבענע מעהל און איבערגעבליבענע נסכים וואס איז דארט געבליבן דאס האט אויך אריינגעברענגט א ריווח דאס ווערט גערופן מותר נסכים פרעגט אבער די גמרא ולית ליה לרב חייא בר יוסף לבירוצין וואס טוט רב חייא בר יוסף מיט דעם פשט וואס איז מיט די בירוצין טאקע רבי יוחנן זאגט דאך גוט די בירוצין איז דאך געווען געלט ס'איז דאך אריינגעקומען געלט רב חייא בר יוסף איז דאך אוודאי מודה אז ס'איז דא בירוצין אין בית המקדש וואס געשעהט מיט דעם אמר רב חזקיה זאגט רב חזקיה מה דנפל לסאה רביעית נפל לבירוצין, ס'טייטש רבי חייא בר יוסף האט דאך געזאגט פשט אז מותר נסכים דאס איז סאה רביעית, דאס טאקע זאגט ער אויך, ס'טייטש אז בנוסף צו דעם אז סאה רביעית ווערט גערופן מותר נסכים, די בירוצין ווערן אויך גערופן מותר נסכים, אלעס איז נכלל אין דעם מותר נסכים, און ממילא פארשטייט זיך איז ער אויך מתייחס צו די נושא פון בירוצין, זאגט אונז אבער די גמרא על דעתיה דרבי חייא בר יוסף ניחא, לויט רבי חייא בר יוסף שטימט דאס וואס די משנה פירט אויס, די משנה האט דאך אויסגעפירט אז לויט רבי עקיבא און לויט רבי חנניה סגן הכהנים זה וזה לא היו מודים בפירות, אז ביידע זענען נישט מודה צו פירות, וואס לויט רבי חייא בר יוסף שטימט עס זייער גוט, אז אין משתכרים בשל הקדש, אף לא בשל עניים, ר' עקיבא זאגט דאך אז מען מאכט נישט קיין געשעפטלעך מיט די געלט פון הקדש, לפיכך פאר דעם פירט טאקע די משנה אויס אז זה וזה לא היו מודים בפירות, אז זיי האלטן נישט ס'איז געווען מותר פירות, ווייל מותר הפירות, לויט די פשט פון רבי חייא בר יוסף מיינט טאקע די ריווח פון די געשעפטלעך, און זיי האלטן נישט פון די גאנצע ביזנעס, אבער על דעתיה דרבי יוחנן קשיא, לויט רבי יוחנן איז שווער, והא תנינן, מען האט דאך געלערנט אז עמדו משלש יספק מארבע, זה וזה לא היו מודין בפירות, וואס טייטש לויט רבי יוחנן, וואס איז טייטש מותר פירות, מותר פירות דאס איז סאה רביעית, סאה רביעית דאס טייטשט די געלט וואס הקדש פארדינט מיט דעם אז זאכן ווערן טייער, און ממילא זאגט די גמרא דאס קען זיין דאס פאסט א לשון אז רבי עקיבא און רבי חנינא סגן הכהנים זענען נישט מודה צו דעם, אוודאי זענען זיי מודה צו דעם, ווייל דאס האבן מיר קלאר געלערנט אין א משנה אז יעדער איז מודה צו דעם אז טאמער זאכן ווערן טייערער דערלייגט נישט הקדש און הקדש פארדינט נאר, איז וואס איז פשט אין די משנה? ענטפערט די גמרא, האסט נישט גוט פארשטאנען, נישט פשט אז זיי זענען נישט מודה צו מותר פירות, נאר אוודאי מותר פירות איז טאקע סאה רביעית, און יעדער איז מודה אז ס'דא אזאך ס'הייסט סאה רביעית, נאר וואס דען, לא היו מודים בפירות בקיץ המזבח, אבל מודין היו בכלי שרת, וואס טייטשט דאס אז ר' ישמעאל האט געזאגט אז די מותר פירות, וואס רבי יוחנן טייטשט דאך מותר פירות די סאה רביעית, ממילא דאס ר' ישמעאל זאגט אז די סאה רביעית גייט פאר קיץ המזבח, אויף דעם קריגן זיך רבי עקיבא און רבי חנינא סגן הכהנים, און זיי זאגן ניין, אז די סאה רביעית גייט נישט אויף קיץ המזבח, נאר ס'גייט אויף צו קויפן כלי שרת, דאס איז פשט פון דעם אז זה וזה אז ביידע קריגן זיך און זיי האלטן אנדערש ווי רבי ישמעאל, אבער אוודאי זענען זיי מודה אז ס'איז געווען אזא זאך אז בית דין האט פארדינט פון די סאה רביעית, נאר זיי האלטן מ'האט געטון מיט דעם אנדערע זאכן. זאגט אונז די גמרא, עד כדון בירוצי ציבור ואפילו בירוצי יחיד ולא נמצאו כלי שרת באים משל יחיד, וואס טייטש גאנץ גוט די בירוצין, דאס וואס איז אויפגעהויפנט למשל מ'האט געמאכט א מנחה פאר א ציבור, איז א מנחה פאר א ציבור מ'האט אנגעפילט די כלי פונקטליך, ווען מ'האט געקויפט די מעהל האט מען געקויפט מיט א גדיש, ס'טייטש מער ווי וואס ליגט אין די כלי, יעצט אז מען פילט אן פונקטליך די איבעריגע מעהל באלאנגט דאך פארן ציבור, איז די מעהל אז מען וועט פארקויפן, נעמט מען ציבור'דיגע געלט, און מען קויפט מיט דעם כלי שרת, אבער וואס טוט זיך מיט א יחיד, א יחיד ברענגט א מנחה, איז ער קויפט דאך אויך די מעהל פון הקדש, דא, די איבערגעבליבענע, די גדיש, וואס הקדש האט דא פארדינט, קומט פון א יחיד, קען מען דען נוצן געלט פון א יחיד און קויפן מיט דעם כלי שרת, כלי שרת דארף מען דאך קויפן מיט ציבור'דיגע געלט, ענטפערט די גמרא, כהדא דתנינן, טאקע אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא, וואס די ברייתא האט מען שוין געזעהן, אז אישה שעשתה כתונת לבנה, כשרה, ובלבד שתמסרנה לציבור, אז א פרוי א מאמע פון א כהן גדול קען צאמנייען א כתונת פאר איר זון דעם כהן גדול, פארוואס אפילו ס'איז טאקע פון א יחיד מען קען עס איבערגעבן מיטן גאנצן הארץ פארן ציבור, איז די זעלבע זאך דא טאקע אפילו מנחה פון א יחיד, די בירוצין דאס וואס בלייבט דארט איבער העכער דעם גלעזל העכער דעם כלי איז אוודאי איז אפילו טאקע עס באלאנגט צו א יחיד קען ער עס אוועקגעבן מיטן גאנצן הארץ פארן ציבור און טאקע מיט דעם קויפט מען כלי שרת, זאגט יעצט די גמרא, עד כדון בירוצי לח, ואפילו בירוצי יבש, ס'טייטש נישט נאר בירוצי לח, וואס בירוצי לח איז פשוט אז מען קען דאס נוצן אויף קיץ המזבח לויט די שיטות אז ס'גייט אויף קיץ המזבח פארוואס ווייל בירוצי לח איז נתקדש ס'דא א מחלוקת לגבי בירוצי לח בירוצי יבש נאסע זאכן וואס גייט אריין אין א כלי איז געווען בירוצין ס'טייטש מ'האט אנגעפילט א כלי מיט א נאסע זאך איז געווען בירוצין ס'האט איבערגעפלייצט שפעטער געווען בירוצי יבש אז מ'פילט אן למשל א כלי מיט מעהל מאכט מען אזא גדיש אזא בערגל פון אויבן ס'איז אנדערע סארט בירוצין וואס ביי בירוצי לח איז די דין אז די בירוצי לח ווערט נתקדש בירוצי יבש ווערט נישט נתקדש טייטש דער בערגל פון אויבן איז נישט נתקדש ס'דא א מחלוקת פארוואס טאקע איז אנדערש די דין דא און דא, אבער למעשה זאגט אונז דא די גמרא אז אפילו טאקע די בירוצי יבש איז נישט נתקדש געווארן מיט דעם כלי שרת, פון דעסט וועגן איז יעדער מודה אז מען קען קויפן מיט דעם קיץ המזבח, זאגט די גמרא, די גמרא ברענגט א ראיה, כהיא דתנן תמן, אזוי ווי מען האט קלאר געזען אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, בירוצי לח קודש, בירוצי יבש חולין, אז די בירוצי לח איז קודש, בירוצי יבש חולין, אזוי ווי מען האט געשמועסט, און די ברייתא זאגט א טעם, ולמה בירוצי לח קודש? מפני שמידת הלח נמשח מבפנים, און ווי די תקלין חדתין איז מסביר אז דער תנא פון די ברייתא גייט דא ביי בירוצי לח כשיטת ר' יוסי וואס האלט אז ביי א רינעדיגע זאך מ'לייגט עס אריין אין א כלי און שפעטער פלייצט עס איבער, למעשה וואס מער מ'גיסט אריין די כלי אלץ גייט אריין אינעם כלי, וואס פלייצט איבער איז שוין געווען אינעם כלי, ס'טייטש אלעס איז שוין געלעגן אינעם כלי במילא איז אלץ נתקדש, יעצט וואס טוט זיך מיט בירוצי יבש? ביי בירוצי יבש האלט ער פארוואס נישט פארוואס בירוצי יבש זענען חול מפני שמדת היבש לא נמשח בין מבפנים בין מבחוץ ער האלט כשיטת רבי עקיבא דארט אז בירוצי יבש די כלים וואס מען האט גענוצט אויף צו מעסטן יבש איז סתם אזוי נישט נתקדש געווארן אבער על כל פנים פירט די ברייתא אויס כל בירוצי מידות הללו אם יש שם זבח אחר יקריבו עמו טאמער ס'איז דא א צווייטן זבח נוצט מען די זאך די בירוצין נוצט מען מיטן צווייטן זבח ואם לאו ימכרו לקיץ המזבח טאמער נישט פארקויפט מען עס אויף קיץ המזבח זעהן מיר אז אפילו די בירוצי יבש וואס איז נישט נתקדש געווארן מיט די כלי שרת איז יעדער מודה אז מען קען דאס נוצן אויף קיץ המזבח. זאגט די הייליגע משנה ווייטער הלכה ג' מותר הקטורת מה היו עושין בה די איבערגעבליבענע קטורת וואס האט מען געטון מיט דעם ס'טייטש איבערגעבליבענע קטורת איז ווייסט מען מען זאגט יעדן טאג ביי די תנו רבנן ביי די פיטום הקטורת שלוש מאות ושישים ושמונה מנים היו בה מ'האט צוגעגרייט דרײַ הונדערט אַכט און זעכציק מנה דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק פאר די טעג פונעם יאהר און ווייטער דא רעדט מען א יאהר פון א זון נישט פון א לבנה מילא איז איבערגעבליבן יעדע יאר עלף מנה, חוץ פון דעם וואס ס'איז איבערגעבליבן ווייל דער כהן גדול, מ'האט געלייגט דריי מנה באזונדער פארן כהן גדול פאר יום כיפור, ער האט נאר גענוצט האלב א האלבע מנה, איז ווי נישט ווי, למעשה איז איבערגעבליבן קטורת, און וואס האט מען געטון מיט דעם? מ'האט עס געוואלט נוצן אויף דאס נעקסטע יאר, מ'האט געוואלט קענען נוצן נעקסטע יאר, בדרך כלל האט מען נישט גענוצט קרבנות פון פאריאר אויף נעקסטע יאר, און מילא זוכט מען דא א פאטענט וויאזוי מ'קען פארקויפן די קטורת און עס צוריק קויפן מיט די נייע געלט פון די יאר מ'זאל עס קענען נאכאמאל נוצן, איז די פאטענט אזוי, זאגט די משנה מפרישין ממנה שכר האומנין, מ'נעמט, די קטורת, טייטש ס'איז געווען אומנין, מענטשן אין בית המקדש, אומנין וואס האבן געארבעט, טאקע מענטשן האבן צוגעגרייט די קטורת, און אנדערע אומנין וואס מען איז זיי געווען שולדיג געלט, איז האט מען גענומען פון די קטורת, דעם מותר הקטורת, די שיעור וויפיל מען איז זיי שולדיג, ס'טייטש לאמיר זאגן מען איז שולדיג פאר די אומנין הונדערט דאלער, נעמט מען יעצט הונדערט דאלער ווערד פון דעם מותר הקטורת, ומחללין אותה על מעות האומנין, און די געלט וואס קומט פאר די אומנין, וואס דאס איז חולין'דיגע געלט, מען וועט זען אין די גמרא וויאזוי די געלט איז געווארן בכלל חולין'דיג, ס'טייטש ווי קומט דא צו חולין'דיגע געלט, די געלט וואס מען צאלט פאר די אומנין קומט דאך אויך פונעם לשכה וואס דאס איז ווייטער הקדש, אבער דאס וועט מען זעהן אין די גמרא, מילא נעמט מען חולין'דיגע געלט, מען פירט אריבער די קדושה פון די קטורת פון די מותר הקטורת אויף די געלט, פשט די געלט איז יעצט הקדש, די קטורת איז חולין'דיג, מען געט יעצט די קטורת ונותנין אותה לאומנין בשכרן, מען צאלט פאר די אומנין אנשטאטס מיט געלט געט מען זיי די קטורת די חולין'דיגע קטורת, און יעצט שפעטער וחוזרין ולוקחין אותה מתרומה חדשה, קויפט מען צוריק די קטורת פון זיי, פון די נייע תרומה פון די יאר פון די נייע שקלים, איז די נייע שקלים וועט ווערן חולין, די קטורת וועט צוריק ווערן הקדש, די אומנען עלן זיין געצאלט, און אונז מיר האבן די מותר הקטורת וואס מ'עט קענען נוצן די יאר, זאגט טאקע די משנה, ואם בא חדש בזמנו לוקחין אותה מתרומה חדשה, ואם לאו מן הישנה, ס'טייטש די משנה לייגט צו, אז טאמער דאס געלט איז נישט אריין געקומען באצייטענס, למשל ס'איז געקומען ניסן און די שקלים זענען נישט אנגעקומען, ס'איז געווען עפעס א מצור אויף ירושלים צו וואס, דעמאלטס אוודאי בדיעבד, קען מען ניצן די קטורת פון פאריאר אבער לכתחילה דארף מען עס ניצן פון די נייע שקלים פונעם נייע יאר זאגט די הייליגע גמרא די גמרא שטעלט זיך קודם אויף דעם וואס מען האט געזען אין די משנה וויאזוי קען זיין דארט חולינדיגע געלט ולא נמצא הקדש מתחלל על הקדש וואס טייטש די משנה זאגט עס הייבט זיך אן די פאטענט אז מען האט גענומען די קדושה פון די קטורת און עס ארויפגעלייגט אויף די געלט פון די אומנען די געלט פון די אומנען דאך אויך הקדש נאר וואס דען ענטפערט די גמרא כיצד הוא עושה אמר רבי שמעון בר ביסנא מביא מעות ומחללן על הבנין וואס טייטש די בנין פון בית המקדש וואס מען האט געבויט די בית המקדש די שטיינער וואס מען האט גענוצט צו בויען האט מען נישט מקדיש געווען נאר נאכדעם וואס ס'איז געווען אינעם וואנט, און במילא האט מען גענומען אזא שטיין וואס מען האט נאך נישט מקדיש געווען, שפעטער האט מען גענומען געלט, וואס דער געלט איז געווען הקדש געלט, געלט וואס טאקע ליגט אינעם לשכה, און מען האט אריבערגעפירט די קדושה פון דער געלט אויף דער שטיין, אזוי איז די שטיין געווארן הקדש און די געלט געווארן חולין, און נאכדעם די געלט האט מען דא חולינדיגע געלט, און יעצט מביא קטורת ומחלל עליהן ונותנין אותה לאומנין בשכרן, איז מען ממשיך די פאטענט פון די משנה אזוי ווי מען האט געזען. זאגט יעצט די גמרא אבער, אותן המעות מה יעשה בהן, וואס טייטש די גאנצע פאטענט איז דאך געווען דא, אז מען האט גענומען די הקדש פון די קטורת, מען האט עס אריבערגעפירט אויף געלט, דער געלט איז יעצט געווארן הקדש, וואסערע סארט הקדש איז געווארן דער געלט? די זעלבע קדושה וואס איז געווען אויף די קטורת, די קטורת איז געווען הקדש פון פאריאריגע געלט, פון פאריאריגע תרומת הלשכה, איז די געלט וואס אונז האבן דא איז אויך יעצט הייליג מיט די פאריאריגע קדושה, וואס טייטש כאילו עס איז געלט פון די פאריאריגע תרומת הלשכה, און שפעטער די קטורת קויפט מען צוריק מיט נייע געלטער, אבער די אלטע געלטער, די געלט וואס אונז האבן יעצט דא, וואס איז הקדש מיט די אלטע קדושה, וואס טוט מען מיט דעם? זאגט די גמרא, רבי אומר, אומר אני, ינתנו לבית גרמו לבית אבטינס, שהיו בקיאים בפיטום הקטורת ובמעשה לחם הפנים, אז נישט סתם מען לאזט זיך וואלגערן די געלט דארט אין די מותר הלשכה, נאר מען נוצט עס טאקע צו צאלן די בית אבטינס און די בית גרמו וואס זיי זענען געווען בקיאים אין פיטום הקטורת און אין לחם הפנים, מען נוצט די געלט פאר דעם. זאגט די גמרא, אמר רבי שמואל בר רבי יצחק, והן, שיהו חייבין להם מעות משעה ראשונה, ס'טייטש דאס איז אויך נאר טאמער מען איז זיי שולדיג געלט פון פאריאר, פון דאס אלטע יאר פון פארן ניסן, פון די אלטע שקלים, דעמאלטס קען מען נוצן די געלט זיי צו צאלן, אבער טאמער מען איז זיי שולדיג נייע געלט פון די יאר, אוודאי קען מען נישט נוצן די געלט, ווייל די געלט איז דאך כאילו פון די אלטע לשכה פון די אלטע תרומת הלשכה פון די אלטע שקלים. פרעגט די גמרא יעצט רבי חייא בר בא בעי לא היו חייבין להם מעות משעה ראשונה, ס'טייטש פרעגט רבי חייא בר בא וואס איז טאמער מיר זענען נישט געווען שולדיג געלט פון פאר יאר, און וואס טוט מען יעצט מיט די געלט? ענטפערט די גמרא, אתא רבי בא בשם רב חייא בשם רבי יוסי, רב חייא אליין ענטפערט די בעיא וואס ער האט געהאט, זאגט ער מקייצין בהן את המזבח, מ'נוצט די געלט צו קויפן קיץ המזבח, עולות פארן מזבח, ווען ס'נישט געווען קיין קרבנות. פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט, רבי בא בר כהן בעא קומי רבי יוסי, מחלפה שיטתיה דרב חייא בר בא, ס'טייטש רב חייא בר בא האט זיך פלוצלינג געטוישט די שיטה, תמן צריכה ליה, וכא פשיטא ליה, פריער האט ער געפרעגט א שאלה, ער ווייסט נישט וואס מען טוט מיט די געלט, טאמער מען איז שולדיג געלט פאר די אלע אומנין, און וואס טוט מען מיט דעם, אזוי פרעגט ער, א מינוט שפעטער זאגט ער וואס מען טוט מיט דעם, איז עס א ספק ביי אים צו ער ווייסט יא, ער ווייסט יא צו ער ווייסט נישט, ענפערט די גמרא, הא דצריכא ליה בכלי שרת, הא דפשיטא ליה בקייץ המזבח, ס'טייטש דאס איז געווען פשוט פאר ר' חייא בר בא אז די געלט קען מען נוצן אויף קייץ המזבח, פארוואס? ווייל ס'דאך מותר הלשכה, מותר הלשכה קען מען נוצן אויף קייץ המזבח, אזוי ווי מען האט געזען אין די משנה, און ווי די מפרשים זענען מסביר אז ר' חייא בר בא לערנט כשיטת ר' עקיבא, איז דאס געווען פשוט פאר אים אז די געלט קען מען נוצן אויף קיץ המזבח, די שאלה נאר איז געווען צו מען קען עס אויך נוצן אויף כלי שרת, פארוואס ווייל ווייטער די מפרשים זענען מסביר ער לערנט כשיטת ר' עקיבא, וואס ר' עקיבא האלט אז מותר נסכים קען מען נוצן אויף כלי שרת, איז די שאלה דא איז צו דאס קען אויך הייסן מותר נסכים, וואס איז די שאלה צו די מותר הקטורת הייסט מותר נסכים צו נישט, זאגט די גמרא, דאיתפלגון פיטמה בחולין, ווייל ס'איז דא א מחלוקת, צו די קטורת מעג מען צוגרייטן אין חולנ'דיגע כלים, צו מ'דארף עס דווקא צוגרייטן אין א כלי שרת, ר' יוסי ביי ר' חנינא אמר פסולה, ר' יהושע בן לוי אמר כשרה, ר' יוסי ביי חנינא האלט אז די קטורת דארף מען מאכן אין א כלי שרת, ס'דארף ווערן הקדש גראד ס'טייטש א כלי שרת איז דאך מקדש וואס מ'לייגט אריין אין דעם, די גאנצע מעשה הקטורת דארף מען טון אין א כלי שרת גראד ווען מ'הייבט עס אן צוצוגרייטן, מה שאין כן ר' יהושע בן לוי האלט ניין אז מ'קען צוגרייטן קטורת חולנ'דיג, און שפעטער איז מען דאס מקדיש, און במילא וויל די גמרא זאגן אין דעם איז בעצם תלוי דא די שאלה פון רב חייא בר בא, ווייל טאמער קטורת קען זיין חולנ'דיג, דעמאלטס אוודאי אז ס'איז חולנ'דיג קען מען נישט נוצן די מותר הקטורת אויף כלי שרת, ווייל כלי שרת האט מען געזען איז דווקא מותר נסכים, מה שאין כן טאמער די קטורת איז הקדש גראד, ס'טייטש גראד ווען מען גרייט עס צו איז דאס הקדש, דעמאלטס אוודאי וועט מען עס קענען אויך נוצן אויף כלי שרת, ווייל ס'איז א בחינה פון מותר נסכים, נסכים איז דאך אויך הקדש, גראד מען לייגט, ס'ליגט דאך אין א כלי שרת, איז די זעלבע זאך קטורת, איז אין דעם איז בעצם תלוי דא די שאלה, און דאס איז בעצם געווען דא די ספק פון רב חייא בר בא. זאגט יעצט די גמרא, דרך אגב, וואס איז טאקע די מחלוקת צו קטורת דארף מען צוגרייטן אין א כלי שרת צו נישט, זאגן מיר מאי טעמא דרבי יוסי ביי רבי חנינא, וואס איז די טעם פון רבי יוסי ביי רבי חנינא וואס ער האלט אז מען דארף עס צוגרייטן דווקא אין א כלי שרת, זאגט ער ווייל שטייט אין פסוק קודש היא, דרש'ט ער פון דעם שתהא הוייתה בקודש. ס'טייטש די גאנצע הוייתה, די גאנצע צוגרייט פון די קטורת דארף זיין בקודש אין א כלי שרת. מאי טעמא דרבי יהושע בן לוי? פארוואס האלט רבי יהושע בן לוי ס'דארף נישט זיין? ווייל ער דרש'נט פארקערט קודש היא, שתהא באה מתרומת הלשכה. קודש היא מיינט סך הכל ס'דארף קומען מתרומת הלשכה, אבער נישט פשט אז ס'דארף זיין הקדש פון די ערשטע רגע אז מ'דארף עס צוגרייטן אין א כלי שרת. זאגט די גמרא, אמר רבי יוסי ביי רבי בון, זאגט רבי יוסי ביי רבי בון, אתיא דרבי יוסי בר חנינא כשמואל, ודרבי יהושע בן לוי כרבי יוחנן, ס'טייטש די מחלוקת האט מען דא געהאט צווישן רבי יוסי בר חנינא און רבי יהושע בן לוי, איז אויך א מחלוקת אמוראים צווישן שמואל און רבי יוחנן, וואס רבי יוסי בר בון לערנט כשיטת שמואל און רבי יהושע בן לוי איז כשיטת רבי יוחנן, זאגט די גמרא, קודם ווי זעהן מיר אז רבי יוחנן האלט אויך ווי רבי יהושע בן לוי אז די קטורת קען מען מאכן אין א חולין'דיגע כלי נישט דווקא אין א כלי שרת, זאגט די גמרא דתנינן פון א משנה די קומענדיגע משנה די קומענדיגע בלאט, המקדיש נכסיו והיו בהן דברים ראויין לקרבנות ציבור, די משנה רעדט דארט אז טאמער איינער איז מקדיש זיין נכסים פאר בדק הבית, און צווישן זיין נכסים איז דא דארט זאכן וואס זענען ראוי אויף קרבן ציבור, נישט אויף קרבן יחיד, דווקא אויף קרבן ציבור, וואס איז עס א זאך וואס איז נאר ראוי אויף קרבן ציבור נישט אויף קרבן יחיד, זאגט דארט ר' יוחנן די גמרא ר' יוחנן אמר קטורת, אז דאס איז קטורת, יעצט לכאורה ווי קען זיין אז זאל ליגן ביי א מענטש קטורת אין שטוב און זאל זיין ראוי לקרבנות ציבור, ק א קטורת אין שטוב האט מען דאך צוגעגרייט אין חולין'דיגע כלים, ווי איז עס ראוי לקרבנות ציבור נאר אוודאי מוז מען זאגן אז ר' יוחנן האלט טאקע כשיטת ר' יהושע בן לוי אז אפילו מ'האט עס צוגעגרייט אין חולין'דיגע כלים נאך אלץ איז עס ראוי לקרבנות ציבור, און ר' אושעיא זאגט אבער ר' אושעיא ניין ס'מוז נישט זיין, נאר תפטר באומן משל בית אבטינס שהיה נוטל בשכרו קטורת, וואס טייטש ר' יוסי בר בון קען נאך פארענטפערן יענע משנה, אז ס'איז דא אזא זאך א מענטש זאל מקדיש זיין נכסיו און זאל זיין דארט קטורת וואס זאל טאקע זיין ראוי לקרבנות ציבור, ווי איז דא אזא פאל? טאקע ביי די משפחת בית אבטינס אונז האמיר געזען אז זיי פלעגט מען דאך צאלן מיט קטורת, די פאטענט פון די משנה איז אין הכי נמי, די גאנצע פאטענט איז געווען אז מ'האט גענומען די קטורת, מען האט עס געמאכט חולין'דיג, מען האט זיי עס געגעבן, שפעטער האט מען עס צוריק געקויפט, אבער טאמער מען האט עס נישט צוריק געקויפט פארן צוריק קויפן, איז געגאנגען דער אומן און האט מקדיש געווען זיין נכסים, האמער א ציור אז ער האט מקדיש געווען קטורת און ס'איז ראוי לקרבנות ציבור, פארוואס ווייל אוודאי האט מען דאך עס שוין צוגעגרייט אין א כלי שרת, און ממילא א קשיא אויף ר' יוסי בן חנינא איז דא נישט דא, אבער דאס זעהן מיר יא אז ר' יוחנן לערנט כשיטת ר' יהושע בן לוי, זאגט די גמרא דר' יוסי בי רבי חנינא כשמואל ווי זעהן מיר דאס? דאמר רב הונא בשם שמואל, ווייל רב הונא האט נאכגעזאגט פון שמואל מכתשת עשו אותה ככלי שרת לקדש, אז שמואל זאגט קלאר אז די מכתשת מען האט אויסגעהאקט די קטורת האט מען געמאכט ווי א כלי שרת האט מקדש געווען וואס ליגט אין דעם איז במילא זעהן מיר אז ער האט געהאלטן טאקע אז די כלי וואס מען האט צוגעגרייט אין דעם די קטורת איז געווען א כלי שרת זאגט יעצט די גמרא אמר רבי יוסי בי רבי בון אמרה רב חונא קומי רב יוסי רב חונא האט נאכגעזאגט די מימרא פון שמואל אז די שטייסל וואס מען האט געהאקט די קטורת איז געווען א כלי שרת האט ער עס נאכגעזאגט פאר רבי יוסי און ער האט געפרעגט דבר שקדש בכלי שרת נפדה וואס טייטש טאמער דו ביסט טאקע גערעכט אז די קטורת האט מען מקדיש געווען גראד אין א כלי שרת, קומט אויס די קטורת איז געווען קדוש בקדושת הגוף, און די כלל איז אז א זאך וואס איז קדוש בקדושת הגוף קען מען נישט פודה זיין, נאר א זאך וואס איז קדוש בקדושת דמים, און במילא וויאזוי זאגט אונזער משנה א גאנצע פאטענט, אז מען האט גענומען די מותר הקטורת, מען האט אריבער געפירט די קדושה אויף געלט, שפעטער האט מען גענומען די מותר הקטורת און געגעבן פאר די אומנין און צוריק געקויפט, מען קען דאך נישט אריבער פירן די קדושה פון די קטורת אויף געלט, טאמער ס'איז קדוש בקדושת הגוף, אמר ליה, ענפערט ר' יוסי, ולא דשמואל היא, דשמואל אמר, קל הוא במותר, וואס טייטש די גאנצע קשיא וואס דו פרעגסט איז דאך אויף שמואל, אויף שמואל איז נישט שווער, ווייל שמואל האלט אז ס'דא א שפעציעלע קולא ביי מותר ווי מ'העט שוין זעהן, און במילא די מותר הקטורת אפילו טאקע ס'איז קדוש בקדושת הגוף, קען מען עס נאך אלץ פודה זיין, ווי זעהן מיר די שפעציעלע קולא פון שמואל, דאיתפלגון ווייל ס'דא א מחלוקת אמוראים הותירו תמימים לגבי סוף יאהר פלעגט זיין איבערגעבליבן בית המקדש בהמות וואס זענען תמימים, ווייל די כלל איז אז אין בית המקדש האט אלעמאל געדארפט זיין זעקס בהמות תמימים גרייט אויף יעדע קרבן, און במילא ס'איז געווען דארט גרייט בהמות תמימים, ס'איז געקומען סוף יאהר האט מען שוין נישט געקענט נוצן אויפן נייעם יאר, פארוואס ווייל די נייע קרבנות דארפן קומען פון די נייע געלטער, און ווייטער וואס טוט מען מיט די גאנצע מותר, מען קען דאך עס נישט נוצן נישט יעצט נישט נעקסטע יאר, וואס טוט מען מיט דעם, זאגט שמואל שמואל אמר נפדין כתמימים, שמואל האלט אז לב בית דין מתנה, בית דין קען מאכן א תנאי אז אפילו בדרך כלל, קדושת הגוף קען מען נישט פודה זיין, דא מאכט בית דין א תנאי גראד ווען מען האט עס מקדיש געווען, אז טאמער מען וועט עס דארפן פודה זיין ס'טייטש טאמער ס'וועט קומען סוף יאר, מאכט בית דין א תנאי אז זאל ווערן קדוש בקדושת דמים מען זאל עס יא קענען פודה זיין, מע זאָגט שמואל ס'איז אַ שפּעציעלע קולא וואָס בית דין האָט מתנה געווען אויף די מותר פֿון די קרבנות אַז מע זאָל עס קענען פּודה זײַן ורבי יוחנן אָבער רבי יוחנן קריגט זיך דאָרט און ער זאָגט נפֿדין כּפּסולי המוקדשים אַזוי ווי פּסולי המוקדשים טײַטש מע דאַרף וואַרטן ס'זאָל ווערן אין דעם אַ מום נאָר נאָכדעם מעג מען עס פּודה זײַן אָבער על כּל פּנים דאָס זעען מיר שמואל שמואל האַלט אַז מותר קען מען פּודה זײַן אַפֿילו ווען ס'איז קדוש בקדושת הגוף במילא די זעלבע זאך עט זיין ביי קטורת. זאגט אונז די גמרא ווייטער, הותירו שעירים, וואס איז טאמער ס'איז איבערגעבליבן שעירי חטאת פון איין יאהר אויפן צווייטן, למשל, תקלין חדתין ברענגט דא א משל, אז מ'האט גענומען א חטאת פון ראש חודש, איינע פון די מוספים פון ראש חודש איז דאך א חטאת, מ'האלט ראש חודש אדר, און דער חטאת וואס מ'וויל מקריב זיין ראש חודש אדר האט מען פארלוירן, יעצט קומט ניסן און מ'טרעפט עס, מען קען עס נישט יעצט מקריב זיין ניסן, פארוואס? ווייל ס'איז די נייע יאר מען דארף נעמען מיט די נייע געלטער, און וואס טוט מען מיט דעם שעיר דעם אלטן שעיר פון פאריאר, זאגט די גמרא על דעתיה דשמואל אם עולה נפדית לא כל שכן חטאת, וואס טייטש לויט די שיטה פון שמואל, וואס שמואל האט מען דאך געזען האלט אז ווען ס'בלייבט איבער עולות סוף יאר וואס טוט מען, זאגט שמואל מען מעג עס פודה זיין אפילו טאקע ס'איז קדוש בקדושת הגוף לב בית דין מתנה, מען קען עס פודה זיין, פארוואס האט שמואל דארט געזאגט מען מעג עס פודה זיין, איז בעצם די טעם איז, ווייל שמואל האט אינזינען געהאט מ'זאל צוריק קויפן די בהמות טייטש מ'איז עס פודה, מ'לייזט עס אויס אויף געלט, שפעטער גייט מען מ'קויפט עס צוריק מיט די נייע געלטער, קומט אויס אז די אלטע עולה העט מען קענען יעצט נוצן אלס א נייע עולה, יעצט וואס העט זיין לאמיר זאגן מ'העט נישט שמואל העט נישט געבן דעם היתר, ער העט נישט לאזן פודה זיין א בהמה וואס איז קדוש בקדושת הגוף, וואס העט געשען מיט די עולה? גארנישט בעצם, ס'העט פאלן ביי דעם א מום, און נאכדעם וואס ס'פאלט ביי דעם א מום איז די דין אזוי ווי ביי אלע קרבנות וואס פאלט ביי דעם א מום, מען פארקויפט עס, און מיט די געלט קויפט מען עולות לקיץ המזבח, ס'טייטש כ'האב ווייטער אן עולה, כ'האב גארנישט דערלייגט, כ'האב דא די ביי אזא ציור האב איך אן עולה ביי אזא ציור האב איך עולה, און פון דעסוועגן זעהן מיר אז שמואל זאגט א שפעציעלע קולא, אז איך לאז דיך עס פודה זיין, דאס עיקר איז מען וועט עס קענען מקריב זיין מיט די נייע געלט אלץ עולה, און במילא זאגט די גמרא, כל שכן ביי א חטאת, וואס ביי א חטאת, וואס איז טאמער מען וועט אים נישט לאזן פודה זיין די חטאת, וועט דאך פאלן א מום אין דעם חטאת, אז פאלן א מום אין די חטאת און מען וועט עס פארקויפן וואס געשעהט מיט די געלט, די געלט גייט אויף קיץ המזבח פאר עולות, מילא כל שכן דא העט שמואל זאגן לב בית דין מתנה אז אוודאי קען מען פודה זיין דעם חטאת און שפעטער עס צוריק קויפן אלס א נייע חטאת איבער דעם נייעם יאר, נאר וואס דען, על דעתיה דרבי יוחנן, לויט רבי יוחנן וואס האבן געזען ער לאזט נישט פודה זיין א תמיד וואס איז איבערגעבליבן סוף יאר, נאר ער זאגט מען דארף יא ווארטן ביז פאלט א מום אין דעם, איז לויט אים וואס איז דער דין ביי א חטאת, אמר רב זירא, זאגט רב זירא, ירעו, אז מען ווארט טאקע ביז ס'פאלט ביי דעם א מום, און שפעטער פארקויפט מען עס און מיט די געלט קויפט מען אויף קיץ המזבח. אמר ר' שמואל בר רבי יצחק, זאגט ר' שמואל בר יצחק ניין, מקייצין בהן את המזבח, מען קען ממש די חטאת אליין וואס איז איבערגעבליבן ס'טייטש מען קען גארנישט טון מיט דעם, מען קען דאך נישט מקריב זיין אלס חטאת דאך פון פאריאריגע געלטער, און ממילא די בהמה אליין איז מען מקריב אויף קיץ המזבח, און טוט זיך שוין דא אין די ראשונים צו דאס וואס ר' שמואל בר רבי יצחק זאגט דא איז דווקא ביי א חטאת, צו דאס גייט אויך ארויף אויף אן עולה וואס איז איבערגעבליבן, אבער על כל פנים, זעהן מיר דא א מחלוקת בשיטת ר' יוחנן וואס טוט זיך מיט דעם חטאת, פרעגט אבער די גמרא, וקשיא יש חטאת שקריבה עולה, ווי שטימט דער רב שמואל בר יצחק האט געזאגט מען נעמט די חטאת מען איז עס מקריב אלס עולה קיץ המזבח, א חטאת קען דען ווערן א עולה? אמר רב יוסה, ענפערט רב יוסה, שניא היא, וואס טייטש דער חטאת איז אנדערש פון אלע נארמאלע חטאות, פארוואס שאין קרבנות ציבור נקבעין אלא בשחיטה, ווייל א קרבן ציבור איז אנדערש ווי א קרבן יחיד, א קרבן ציבור ווערט נקבע בשחיטה, מילא אין הכי נמי מ'האט עס געמיינט סיי חטאת, אבער ס'איז נישט קבוע אלס חטאת ביז מ'האט עס נישט גע'שחט'ן, מילא מ'האט עס נאכנישט גע'שחט'ן, קען מען עס טאקע טוישן אויף אן עולה. אמר רב חייא, זאגט רב חייא א צווייטע תירוץ, תנאי בית דין הוא על המותר שיקריבו עולות. ס'טייטש דער תירוץ איז אויך זייער ענליך צו רב יוסה'ס תירוץ, נאר רב יוסה זאגט כללית'דיג א קרבן ציבור איז נישט נקבע ביזן שחיטה, ס'ארבעט אויך מיט א לב בית דין מתנה, אלץ ארבעט מיטן כח פון בית דין, אבער ס'איז א כללית'דיגע זאך ביי אלע קרבנות ציבור. רב חייא זאגט ניין, ס'איז זייער א מצומצם'דיגער דין, אז בית דין מאכט א תנאי אז יעדע מותר, מותר פון קרבנות בלייבט איבער סוף יאר, קען מען נוצן אויף קיץ המזבח, און דאס איז א ספעציפישע תנאי, במילא קען מען טאקע נוצן די אלטע חטאת אויף קיץ המזבח אויף אן עולה פארן מזבח.